די היומען נעיטשער איז אז אויב מען טוט נישט קיין סימבאליק זאך פאר דעם ווערט עס אפגעשוואכט, דאס איז די פעקט. איינער ער זאגט א משל דאס איז איינער פון א פעימאס משלים זאגט וואס דארף מען געבן א הענד שעיק פאר א מענטש זאל מען זאגן דזשאסט העלאו דאס איז זיינע זיינע זיינע זיינע בעיסיק זאכן זאגט ער אלא מאי אין אונזערע מציאות פון די בריאה איז אונז האמיר סימבאליזם ווערעווער ווי דו ווערעווער ווי טאלק אונז ביהמ ד רופן זיך דאס סימבאליזם. ר' שמשון רפאל הירש, אדער בעסער ר' שמשון בן רבי רפאל למשפחת הירש, איז בלי ספק געווען פון אונזערע גדולים מיט די גרעסטע השפעה אין די ניינטינט סענטשרי, בעיקר אין דייטשלאנד, אבער אויך אין יוראפ אין אלגעמיין, לעבענדיג אין די ניינצנטע יאר הונדרעט וואס איז נישט קיין גרינגע תקופה פאר יהדות התורה, ספעציעל אין דייטשלאנד, מיט די תנועת ההשכלה וואס איז געווען די אידישע ווערזשען פון די אלגעמיינע ענלייטנמענט וואס האט איבערגענומען יוראפ שוין א שטיק צייט פריער, ווי די המון עם האט זיך געעפנט די אויגן און זיך נישט געלאזט פירן מער פון די גלחים, זיי האבן אנגעהויבן טראכטן אליין, און כאטש פון איין זייט האט עס געברענגט גאר פאזיטיוו טוישונגען לטובת די מענטשהייט בכלל און אידישקייט בפרט, ווי למשל מער טאלערענץ, גלייכבארעכטיגקייט, און צו די אויפשטייג פון כל מיני וויסנשאפט, אריינגערעכנט רפואה, האט עס אבער פון די אנדערע זייט געשטעלט אין געפאר די עקזיסטענץ און די המשכה פון שמירת התורה as we knew it. פיל אידישע קהילות האבן אנגעהויבן טוישן און שניידן, אדער ווי זיי האבן עס אנגערופן, רעפארמען, גאנצע חלקים פון די תורה, הלכה, מנהגים, און אידישע אפגעזונדערטקייט. די מצב איז נאר געגאנגען בארג אראפ, מיטנעמענדיג שטאט נאך שטאט, קהילה נאך קהילה, עס איז נישט געווען ווער זאל זאגן סטאפ. אבער ווי א מלאך פון הימל איז געשיקט געווארן ר' שמשון רפאל הירש, וואס צדיקים האבן זיך אויסגעדרוקט אויף אים, אז ווען נישט אים, וואלט נישט געבליבן קיין זכר פון יהדות דייטשלאנד, ער האט אויפגעשטעלט קהילות, מוסדות, וואס האבן זיך געפירט על פי תורה והלכה און מלחמה געהאלטן מיט די רעפארמער, און ענדגילטיג, נאכן משתדל זיין באקומען רשות פון די סענאט, האט ער זיך אפגעטיילט פון די אלגעמיינע אידישע קהילה אין דייטשלאנד, וואס האבן געליטן ירידות נאך ירידות. און געגרינדעט די ארטאדאקסישע אידישע קהילה עדת ישורון. אין די היינטיגע שמועס מיט הרב גליק וועלן מיר פרובירן צו טאטשן אויפן שפיץ גאפל אביסל פון זיין השקפה, זיין שיטה און זיין פירוש המקרא. דו האסט געטון אינטענסיוולי, געשריבן און שטודירט אויב מ'קען זאגן, ר' שמשון רפאל הירש'ס שיטה, זיין פירוש. פילאזאפיע, יעדע אימברעיס און פאזעטיוו איז פון די אנדערע זייט אויך א נעגעטיוו וואס מיינט א רידזשעקשאן אויף אנדערע זאכן, למשל ווען א מענטש טשוזט א געוויסע קאר וואס ער גייט קויפן האט ער רידזשעקטעד אלע אנדערע מאדעלס וואס דאס קויפט ער נישט, סאו ווען דו האסט אימברעיסד און עקסעפטעד ר' שמשון רפאל הירש'ס פירוש זייער שטארק, אבוויעסלי ווייל דו האסט געזען א געוויסע זאך וואס פעלט אין אנדערע, וואס דו האסט געהאלטן אז ער ברענגט צום טיש, סאו פאר מ'גייט מיר אריין וואס זיין פירוש איז, וואס האסטו געזעהן פעלט ביי אנדערע פירושים אז דו האסט דיסיידעד צו עמברעיסן זיין פירוש זייער שטארק?
האב איך געקוקט אסאך ספרים און איך קען אויסרעכענען איך ווייס א ליסט עס איז הים יכלי, וואס מ'מיינט הים יכלי והים לא יכלי, ביז איין טאג האב איך אריינגעבאמפט אין רבי שמשון רפאל הירש, ס'איז געווען דעמאלטס די ענגלישע פירוש, ס'גייט צוריק אין ניינטין עיטי פייוו ווען ס'איז געווען די בלויע פירוש, מיט א זייער שווערע ענגליש, איך האב נישט געקענט אזוי גוט ענגליש, באט כ'האב געפילט אז עפעס איז ספעשל אבאוט איט, און כ'האב זיך געמוטשעט און געמוטשעט, און ביז כ'האב אויסגעפיגערט לעניות דעתי וואס איז זייער זייער יוניק, און כ'וועל עס טרייען צו מסביר זיין וואס וואס וואס איך פיל ספעשל. סאו ס'איז דא זייער אסאך פירושים און ס'איז דא אסאך ספרים, איך האב געפילט אז יעדע ספר קומט מיט פרי-קאנסיווד איידיעס, עס ער האט שוין האט שוין פאר געלערנט חומש, צו פאר גע האט ער שוין זאכן וואס דאס זענען יסודות, און אויף די יסודות בויט ער זיין פשט, און דאס גייט אקראס די באורד, און חס ושלום איך וויל נישט דא בארעדן, באט דאס איז די טבע פון א מענטש, לאמיר זאגן די רמב"ם, די רמב"ם האט ספר מורה נבוכים, עס איז געבעיסט אויף פילאסעפי, עס איז זאכן וואס ער האט עס שטודירט און דורכגעטראכט, און יעצט מיט דעם גייט ער מסביר זיין די גאנצע תורה, מיט די איידיעס וואס זענען די עקסיעמס הייסט עס אין ענגליש, אבן עזרא איז אזוי, און. יא, די רמב"ם לייקענט נישט דאס, און אפישעלי ווען ער קומט אין די מורה נבוכים מאכט ער א פנים ער וויל אלעס זאל שטימען מיט בעסיקלי אריסטו גריק פילאסעפי און ער וועט האלטן אז עס איז נישט קיין סתירה. עקזעקטלי ער טרייט עס אריין צו פיטן.
יא. דאס איז די איידיע ער טרייט אריין צו פיטן. יעצט ס'קומט, איך ווייס די מענטשן מ'זאגט קבלה ס'איז די סעים טינג. ס'איז אויכעט איידיעס מען דארף פארשטיין קבלה מיט פילאזפיע ווערי סימילער, אז וואס? ס'איז איידיעס וואס איז געווען אין די וועלט, ווען ס'האט זיך אנגעפאנגען ווייסט מען נישט פונקטליך, און עגעין די סעים טינג, מען נעמט פסוקים, מען נעמט מצוות, מען נעמט דרשות, וואטעווער ס'איז, מען גייט דורך די תורה און מען וויל עס אריינפיטן אין די פרעימווארק פון קבלה, סאו מען נעמט יא שלוח הקן, דארף אויפוועקן די אימא עילאה, ס'איז דא סערטען איידיעס און לאמיר טרייען צו מעטשן די אלע זאכן וואס שטייט אין די תורה מיט מיינע פרי-קאנסיווד איידיעס.
פריער האסטו אבער דערמאנט אז דו לערנסט רשב"ם מיט אבן עזרא, זיי גייען כמעט מער מיט פלעין פשט, ליטעראל און סימפל עקספלענעישאן אוו די טעקסט.
זייער גוט, זייער גוט געזאגט, סאו, זייער האסט גוט גוט מעיר געווען, סאו די עקסעפשאן צו די רול, מען זאל זאגן זענען די מערסטע רשבם איז ממש עקסטרים וואס ער פרובירט ממש צו טרייען אויסצופיגערן די פשט נאר אן קיין שום פרי-קאנסיווד איידיעס, אבן עזרא אויכעט, סאמטיימס גייט ער גייט ער אריין אין א פילאזאפיקעל שמועס באט ווען ער קורצע זאכן טאקע ביסטו גערעכט. אגב דעס וועגן רשבם און אבן עזרא, די רשבם איז אסאך מער ראדיקעל פאר פשט ווי אבן עזרא, איך קען געבן אפאר דוגמאות, אויף אין פרשת משפטים, משפטים אויף ל', שטייט ועבדו לעולם, עבד עברי, זאגן חזל מיינט עס ביז יובל, און דער אבן עזרא גייט אויך דארט מיט דעם אז ס'מיינט נישט אויף אייביג, דער רשבם זאגט לפי פשוטו מיינט עס אויף אייביג, נישט שטארבן. תפילין, די מצוה פון תפילין אין פרשת, ווי איז עס? פרשת בא, דער רשבם לערנט לפי פשט אז נישטא קיין מצוה פון לייגן תפילין, ס'מיינט אזוי ווי שטייט קשרם על לוח לבך, עס איז א מליצה, עס איז אזוי ווי שטארק מיטנעמען מיט דיך כאילו עס ליגט אויף דיין האנט, דער אבן עזרא אויך דארט האקט אויף די פשט. דאס איז יא דאס איז רשבם אין די פרשת בראשית האט ער אויך געוואלט, אין אלטע דרוקס שטייט אז ער האט געהאלטן אז די יום הולך לילה הולך אחר היום, האט ער ארויסגענומען אבער דער אבן עזרא האט א גאנצע שיר השבת איז אפישעלי אקעגן די שיטה, סאו. מענטשן מיינען אסאך מאל דער אבן עזרא איז די.
די רשב ם איז מער ראדיקאל. יא, באט עניוועי, אקעי. אקעי, איך וועל צוריק קומען צו דעם שמועס פון רשב ם. סאו, אין קורצן, ביסט גערעכט, די רשב ם האט אין זיך די שטריכן, ווי מען רופט עס, עפעס פון די פון די טייפ אוו מהלך. באט היער איז די זאך, סאו, עס איז דא נאך א נאך א פוינט וואס וואס למעשה די רשב ם האט געטרייט צו לערנען חומש על פי פשט, און אמאל איגנארן תורה שבעל פה. יעצט דאס איז זייער סענסעטיוו אישו. רמבם. יא, תורה שבעל פה מיינט א זאך וואס איז מקובל אז לאמיר זאגן וואס ער זאגט די משל מיט תפילין. סאו, דאס איז דאס א פראבלעם ווייל דאס הייסט אונז אונז ווייסן מיר אז מסיני האט מען געגעבן די מצוות פון תפילין און און דאס איז א זאך וואס מען קען נישט סאו ס'איז דא דא דארפסטו טרייען צו זעהן ווי אזוי דאס דאס פיט. דו קענסט נישט זאגן אז תורה שבכתב שטייט עס נישט און חזל האבן עס מחדש געווען חס ושלום. סאו דא דאס דא רב שמשון רפאל הירש. איין מינוט, איך וויל נישט אריין גיין אין די שמועס פון פשוטו של מקרא, אבער חזל זאגן אין מקרא יוצא מידי פשוטו, ס'מיינט אז אפילו ס'איז די אמת איז די דרש אדער וואס חזל לערנען ארויס און חזל הלכות וואס זיי האבן מקובל, למעשה מוז אויך זיין די ליטערל פשט מוז אויך חוץ אויף איין פלאץ זאגן חזל ביי יבמה

אבער איך האב געפילט אז דאס איז נישט, איטס נאט די האול סטארי. איך זאג וואס רב שמשון רפאל הירש זאגט אויף די מהלך פון פשט. ער איז מסביר די קאנסעפט פון תורה, וואס בכלל די רילעישאנשיפ פון תורה שבכתב און תורה שבעל פה. די רילעישאנשיפ זאגט ער איז אזוי ווי איינער וואס גייט אין קאלעדזש און ס'איז דא א טיטשער ער געבט א קורס, ער איז מסביר זאכן, און נאכדעם איז דא איינער וואס שרייבט אראפ נאוטס, איך האב זייער ליב דעם משל, די נאוטס זענען געשריבן זייער בקיצור, און אסאך מאל זענען די נאוטס, איינער וואס ליינט די נאוטס טוט אינגאנצן נישט פארשטיין וואס דער פראפעסאר האט גע'דרש'נט, ס'איז נאר פאר דעם מענטש וואס ווייסט שוין וואס ער געהערט די שיעור, ער געהערט די שיעור פון דער פראפעסאר פאר צוויי שעה, ווען ער וועט יעצט חזר'ן די נאוטס וועט ער קאנעקטן, אה, דאס מיינט דאס, דאס מיינט יענץ, יעצט אימעזשין אז מען שרייבט די נאוטס אין א וועג וואס איז רידעבל, נאו די ווערטער נישט דזשאסט אזוי האלבע ווערטער האלבע אותיות, ס'איז רידעבל פאר זיך באט ס'איז יעדע ווארט פון די נאוט דארף דיך דערמאנען פון א צווייטע זאך, סאו דאס איז זיין סיסטעם ווען ס'קומט למשל לאמיר זאגן נעמען א משל עיין תחת עיין דאס איז א גוטע משל ס'דא אסאך אזעלכע משלים לאמיר נעמען דאס סאו וואטס גאוינג אן היער. תורה שבעל פה זאגט ממון, די גמרא זאגט ס'איז נישטא אזא זאך, פון ווען משה רבינו'ס צייטן איז נישט געווען אזא זאך מען זאל אויסשטעכן איינער וואס האט אויסגעהאקט יענעמס אויג זאל מען צוריק ארויסנעמען זיין אויג, נעווער סאטש א טינג, וואס איז דאס? די תורה זאגט איין זאך, די תירוץ איז יא, אין די בוק שטייט דאס איז די נאוט, נעם ארויס די אויגן, אנדערע ווערטער, דאס איז א וועג פון זאגן דו האסט געטון אזא טעריבל זאך מ'דארף דיך אויסהאקן די אויג, באט רייט אוועי איינער וואס האט אויסגעהערט די פראפעסאר'ס שיעור, נא נא נא, מ'האקט נישט אויס די אויג, מ'צאלט געלט. ס'איז צוויי זאכן, ס'איז דא א וועג וויאזוי מ'שרייבט עס, וואס די נאוטס זענען, און וואס די שיעור איז. אז דו הערסט איינער וואס איז, לאמיר זאגן איינער וואס איז קיינמאל נישט געגאנגען צו בריסקער ישיבה, און ער וועט לערנען ר' חיים, צו עני, ער וועט נישט פארשטיין קיין אות אחת נישט, נעם א גר, איינער וואס האט האט זיך מגער, ער האט שוין געלערנט גמרא דאס, ער האט געלערנט סאנסינא מיט ארטסקראל, יעצט זעצט זיך לערנען חידושי ר' חיים, קל וחומר די נאוטס די סטענסילס, יו וואודענט נאו וואטס פלייאינג, תירוץ איז ס'דא א דו ווייסט די בעקגראונד, דו ווייסט די שפראך, דו ווייסט די לינגאו, קענסטו קאנעקטן, סאו די תורה שבעל פה איז אזוי ווי הענד אין הענד, ס'איז א קאמענטערי וואס אונז האבן מקובל, וואס שפעטער האט מען עס מתיר געווען צו שרייבן, ביז דעמאלטס איז געווען אלץ איבערגעזאגט אז אה. און זעסט עין תחת עין, דאס איז א שארפע וועג פון זאגן wow דיס גאי דיד סאטש א טעריבל טינג מען דארף אים ארויסנעמען די אויג באט. אז דו ליגסט אזוי לאנג אויף די עין תחת עין, ס'איז נישט מיין ענין אבער איך האב געזען אמאל אזא פשט, די מענטשן די עמפעסיס אויף עין תחת עין וואס מאכט מענטשן האבן די קשיא און פארשטיין נישט, די תורה זאגט עין תחת עין איז ווייל זיי עמפעסייזן עין, א אויג, נישט געלט, שטייט עין תחת עין, באט אויב מען קען עמפעסייזען פון א צווייטע זייט, דאס גייט אריין אן אנדערע שמועס וואס איז מער מיט א. בעסיקלי די רמב"ם גייט מיט די מהלך אויף זיין אופן וואס מען שטעלט צו די תורה צו די צייט וואס די תורה איז געגעבן געווארן, אז די תורה קומט רידזשעקטן געוויסע איידיעס אדער לאוס וואס זענען געווען אין יענע צייטן, איז ס'דא די האמוראבי קאודס און אנדערע זאכן וואס דארט זעט מען אלטע געזעצן פון בערך יענע צייט איך ווייס נישט פונקטליך פאר און נאכדעם, און געוויסע האבן עס אויסגענוצט שלא לטובה וועגן דעם ווייסט נישט רוב מענטשן דערפון באט מ'קען פארקערט מ'קען עס אויך נוצן צו ענהענסן די פשט המקרא איז דארטן זעט מען אז ס'איז געווען א חילוק ווער וועמענס אויג דו האסט אויסגעכאפט אויסגעהאקט סאו לאמיר זאגן דו האסט אויסגעהאקט די קעניג'ס זוהן'ס אויג האסטו געדארפט צאלן א כ'ווייס וויפיל א מיליאן דאלער פלעינע מענטש

צוויי און צוואַנציק יאר האט ער געשריבן די ניינצן בריוון, דאס זאל זיין די אויטליין פון זיין גאנצע פילאסאפי פון וויאזוי צו אינטערפרעטן אידישקייט מיט תורה מיט תורה שבעל פה מיט אלעס אלעס האט צו טוהן און דאס האט צו טוהן מ'דארף פארשטיין ס'איז געווען א תקופה פון השכלה דאס ווייסט יעדער יענץ איז געווען א טעריבל טעריבל מחלה ס'איז געווען דעמאלטס טויזענטער משפחות וואס זענען ממש אפגעלאזט אלעס. יא. סאו ער איז בחינת ווי געזאגט לעטס גאו בעק טו בעסיקס פארוואס איז פשט ס'איז אזוי און ער אליינס אין זייער א איידעלע וועג בלעימט עס אויף די קאנסעפט אז מען ווייסט שוין נישט וואס איז מן התורה וואס איז מדרבנן צו אידישקייט איז געפילטע פיש אדער טשולענט אדער סטראקעס אדער שבת אדער זאגן יום כיפור קטן. ס'איז געווארן אזא צעמישעניש פון גלות, ער בלעימט עס אויף די גלות. למעשה די מענטשן וואס האבן געמאכט א גרויסע עמפעסיס אויף געפילטע פיש און שטריימל און טשולנט, זיי האבן די ווייניגסטע געליטן פון השכלה, ניין? די חסידים. אה אה. זייער גוט, דו זאגסט א גוטע פוינט. מען דארף וויסן די היסטארי, יעדער זאך האט א היסטארי קאנטעקסט. ער האט געזעהן ווי, עט ליעסט אין זיין דזשענערעישאן, ווי מ'איז געדריפטעד אזוי ווייט פון די בעיסיקס, און

מ'האט געזאגט חס ושלום ס'אסור און ס'איז געווארן מענטשן געזאגט ווער זאגט ס'אסור און ס'איז געווארן אזא זאך ווי מ'ווייסט שוין נישט וואס וואס איז אסור וואס איז מותר חתם סופר האט געזאגט חדש אסור מן התורה יעצט ווייסט מען נישט מ'דארף גיין אזוי ווי מ'האט געטוהן מ'טראכט נישט מ'טוט נישט און ס'האט געהאלפן איי געס פאר סערטען פלעצער אין אונגערן האט עס געהאלפן אין דייטשלאנד וואלט אזא מהלך נישט געהאלפן. עקזעקטלי עקזעקטלי ס'קען העלפן אז איינער זאגט דאונט לוק דאונט טורן בלייב וואוינען אין דיין פענס און דאס באט אן אנדערע זייט דא מענטשן וואס זאגן פארוואס נישט? וואס איז ראנג? איך וויל גיין מיט א שארט דזשעקעט, ווער זאגט אז מ'זאל גיין מיט א לאנגע? איך וויל גיין מיט א טיי, איך וויל שניידן מיין בארד, איז דא עפעס אן איסור אין די תורה צו שניידן די בארד? ניין מ'טאר נישט טון ס'דא אן איסור פון לא תקיפו זאגט זאגט ר' שמשון רפאל הירש, ביסט גערעכט טאקע, ס'איז טאקע נישט דא, לאמיר טאקע זען וואס איז יא, סאו זיי האבן עס אויסגענוצט אז מ'דארף כופר הכל, מ'דארף טון אלעס וואס די שכל זאגט, און מ'דארף. זעהן וואס די וועלט די היינטיגע מאדערנע וועלט זעהט איין אז עס איז גערעכט און דאס דארף מען פאלאוען און מען דארף חס ושלום פריקת עול אינגאנצן. סאו רבי שמשון רפאל הירש האט געזאגט ניין לאמיר נעמען די תורה לאמיר אויפמאכן די חומש לאמיר זעהן וואס עס שטייט לאמיר זעהן וויאזוי מען דארף עס פארשטיין און וואס איז די איידיע און איבערגיין די אלף בית ווי מען רופט עס איבערגיין די אלף בית סאו די איינע פון די גרויסע פרעמיסעס פון רבי שמשון רפאל הירש איז געווען, די תורה דארף זיך מסביר זיין פון ווידאין, דאס איז איינע פון זיינע יסודות, דאס טייטש, איך לערן פרשת בראשית, גיי איך נישט נוצן פילאסעפי פון עפעס א שרייבער צו פארשטיין וואס מיינט שמים וארץ, אדער וואס מיינט, אדער עני מצוה פאר די סעים מעטער, איך קען, איך מוז נוצן די חומש, אנדערע פלעצער, אדער תנך, נוצן די, זעהן די ווארט וואו ס'שטייט, און זעהן וואס די איידיע מיינט אין תנך. סאו ס'איז כאילו לאמיר זאגן להבדיל איינער א בוק און א שרייבער שרייבט דארטן אפאר הונדערט פעידזשעס, דער מענטש מוז בלעטערן פון איין פעידזש צום צווייטן צו קענען פארשטיין וואס די בוק זאגט, ביז ער קען אויספיגערן פון איין פלאץ ילמד סתום, דאס איז זיין וועג, ילמד סתום מן המפורש. דאס איז א שטארקע קלעים צו מאכן, לייק איך גיי מפרש זיין אן קיין נגיעות פרי-קאנסעפשאנס מיט אלע די זאכן, כ'ווייס נישט צו ס'איז מעגליך בכלל פאר א מענטש צו טון אזא זאך, צו זאגן רבי שמשון רפאל הירש נישט געווען נשפע פון זיין צייט, ווער קען זאגן אזא זאך? א מענטש איז א מענטש. גוט, זאגסט גוט, ער אליינס איז געווען א זייער האמבל מענטש, און ווען ער האלט זיך אין איין אויס אין זיין פירוש, כ'האף אז איך באט עטליסט ער מאכט די עטעמפט, אין אנדערע ווערטער ער זעהט ער איז מכיר די פראבלעם, און ער פרובירט ווי מער צו זעהן צו גראבן אין די תורה אליינס, און נישט נעמען פרעמדע איידיעס, איך יעצט נעמען א עקזעמפל, לאמיר נעמען די מאוסט בעיסיק זאך שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, די רמב"ם אחד מיינט ס'איז דא געבעיסט אז אלע זאכן איז צוויי, און ס'איז דא ווי די רמב"ם מסביר ס'איז דא חומר מיט א צורה און מיט נאך צוויי צוויי, סאו אחד מיינט לאפוקי צוויי, די שאלה איז אין אין אין אין און קוקסט אריין אין תנך און די כוזרי וואס אויך עד הקדמונים, ייחוד ייחוד, די קאנסעפט אז ייחוד מיינט איינס לאפוקי צוויי איז נישט אין די תורה, נישט אין תנך, די תורה מאכט נישט פון א גרויסע פאסס וואס מיינט אה, סאו וואס מיינט איך מיין קאנטעקט אפשר נישט וויל איך אחד, אחד מיינט נישט לאפוקי איינס לאפוקי נישט צוויי אדער דריי, אחד מיינט אז איך וויל די אייבערשטער זאגט איך וויל זאלסט משעבד זיין אלע דיינע כוחות צו מיר, ס'מיינט וואס חזל זאגן קבלת עול מלכות שמים, דעטס איט וואס ס'מיינט, ס'הייסט קבלת עול, דאס איז נישט זאגן אקעי א האלבע טאג בין איך א איד און די האלבע טאג טו איך וואס איך וויל, ניין, אחד יו העוו טו בי טאטעלי סאבארדינעט פאר מיר. ער זאגט אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך, וועלכע ווארט פון די פסוק איז די מעין ווארט, אלוקיך, די ענדע כ', איך בין דיינס, מיינט דו זאלסט מקבל זיין, איך וויל דו זאלסט מקבל זיין מיך אפאן יור סעלף, נישט דו זאלסט גלייבן, די רמב"ם'ס שיטה איז געווען, א מענטש גלייבט, א מענטש דארף האבן די רייט פילאסעפי, און מ'איז גוט מיט שטודירן און מיט גוט טראכטן אז דאס איז נישט גוט און יענץ איז נישט גוט און עס קען נישט זיין דאס, זאגט השי ת וואס איז דאס נישט דא, וואו שטייט אין תורה מען דארף זיין א גרויסע פילאסאפער, תורה פארלאנגט נישט קיין פילאסאפי. דאס איז א אלטע מחלוקת און און אויך אין די צייט פון רבי שמשון רפאל הירש איז געווארן גאנץ פארשפרייט די איידיע פון זשאסט אז מען דארף טוהן, די תורה הייסט טוהן, מ'דארף נישט גלייבן גארנישט, מ'דארף טון, און דאס איז אויך איז אביסל געקומען פון משכילים, ניין? זשאסט זיך פירן על פי די מע, מעשים טובים מיט די זאכן. נא נא נא, כ'רעד נישט מעשים טובים, נא אאפ אאפ, ס'איז דאס די זאך, סאו ער האט געווען די איידיע, זיין איידיע איז געווען אז ס'איז דא א law, הייבט זיך אן א חוק, פונקט ווי די אייבערשטער, דאס איז איינס פון זיינע גרויסע טיעמס, פונקט ווי די גאנצע בריאה האט א law, laws, וואס זיי טוען אגענסט זייער וויל, לאמיר זאגן א פלאוער גראוס און ס'רעגנט, ס'איז דא גרעוויטי, ס'איז דא עלעקטריסיטי, דאס איז די חוק, אבער די אלע זענען געצווינגען צו טוהן, זיי טוען עס ווייל זיי האבן נישט א בחירה, די אייבערשטער וויל פון די מענטש דו זאלסט ליסענען צו מיך מיט דיין בחירה, דו זאלסט טשוזן צו פאלאוען מיין חוק, סאו לויט אים איז נישט די איידיע פונקט פארקערט ווי די משכילים, משכילים זאגט אז ס'איז דא א מענטש קען אינדעפענדענטלי דיסיידן וואס איז רייט און ראנג, לויט רב שמשון רפאל הירש דאס איז געווען עקזעקט די חטא פון די עץ הדעת אז דער אייבערשטער האט געזאגט פאר די מענטש לאמיר זען צו דו גייסט נוצן דיין אינטעלעקט צו דיסיידן וואטס רייט און ראנג אדער דו גייסט נוצן דיין אינטעלעקט צו טשוזן זיך צו סובארדינעטן צו מיין חוק דאס גייט גופא זיין די טשויס צו זאגן אז איך גיי נישט נוצן מיין טשויס, נאר דען, פונקט ווי די זון מיט די לבנה, מיט די שטערנס, מיט די פלאוערס, מיט די לייענס, מיט די טייגערס טוען זאכן ווייל זיי זענען, ווייל זיי האבן פאלאוען א חוק, איך בין די איינציגע וואס כ'האב א טשויס נישט צו פאלאוען, באט איך גיי דעסיידן אן מיי אוין יא צו פאלאוען. דאס איז די, סאו די, לויט רב שמשון רפאל הירש, ס'איז א פלא'דיגע פשט אין די עץ הדעת, ער זאגט דא דער איז נאטינג ראנג עט אלל, ס'איז געווען א ארדינערי טרי, גארנישט געפעלט, די אייבערשטער האט געזאגט איך וויל נישט דו זאלסט עסן די בוים, פארוואס? ווייל איך האב אזוי געהייסן, און דער מענטש האט געהאט האט געזאגט וואס איז ראנג, ס'שמעקט גוט, ס'זעט אויס גוט, ס'איז ביוטיפול, נחמד, אבער דאס איז געווען די יסוד, זאגט לויט לויט לויט דעם, דאס איז די גייט די גאנ דאס איז די יסוד פון די גאנצע קבלת עול מלכות שמים, די יסוד איז געווען. יא! איך ווייס אז מיין קאפ זאגט אז מ'דארף אזוי טון, מ'דארף אזוי טון, און עס איז אפשר גוט אזוי, אפשר גוט אזוי, באט נאו, איך, די אייבערשטער האט מיך געזאגט אזוי, איך דיסייד אים צו פאלגן, דאס איז די קאנסעפט פון רב שמשון. אקעי, סאו ווער זאגט אבער אז דאס איז די ריכטיגע מהלך, אין אנדערע ווערטער, עקארדינג טו רבי שמשון רפאל הירש, אז די תורה דארף זיך אליינס עקספלעינען, איי מין איך וואלט געזאגט אז די רמב ם'ס מהלך איז מאכט די מערסטע סענס, ווייל די רמב ם זאגט קוק הער, די תורה זאגט געוויסע זאכן, און ע וואטעווער, לאמיר זאגן לא תבשל גדי בחלב אמו, דאס איז איינס פון די צענליגע עקזעמפלס וואס די רמב ם לערנט אז ווייל זיי פלעגן עס טון פאר עבודה זרה. איך ווייס נישט פונקט וואס וואס מען האט געטון דעמאלט, באט לאמיר זאגן די רמב ם זאגט איך ווייס אז אין יענע קולטשורס פלעגט מען דאס טון פאר עבודה זרה, תורה איז ווערי ענטי עבודה זרה, תורה זאגט טו עס נישט, ווער זאגט אז ס'דארף זיך עקספלעינען פון. מ'דארף עס דארף זיך עקספלעינען איטסעלף, נאך דערצו ווען עס וועט אנהייבן עקספלעינען איטסעלף וועסט אנהייבן ספעקולעיטן ביז מארגן ווייל האסט נישט קיין קאנקריט פרוף אז די תורה מיינט די געוויסע משמעות וואס דו ווילסט ארויסברענגען, מ'קען פונקט אזוי זאגן עפעס אנדערש.
סאו די רמבם'ס מהלך איז זייער גוט געזאגט, די רמבם'ס מהלך אין מורה נבוכים איז טעמי המצוות איז געבעיסט זייער אסאך אויף עבודה זרה, אין די אלע קולטשערס וואס איז געווען דעמאלטס לאפוקי זיי דאס איז די רמבם'ס סיסטעם. די פראבלעם איז, איך, וואס האט מיך געבאדערט ווען איך, ווען איך האב געלערנט אסאך מורה נבוכים, איז ס'איז זייער זייער שאלאו לעניות דעתי צו זאגן אז ס'וועט קומען א צייט, טויזענטער יארן נאכדעם וואס ס'שוין נישט דא מער די קולטשערס, די תורה איז נצחיות, די תורה איז אזוי, איז אזוי ריעל אזוי ווי די בריאה איטסעלף, ס'איז ס'איז די זעלבע ס'איז שטייט אן פאר אזוי ווי די זון מיט די לבנה ס'איז ס'איז ס'איז א עקזיסטענץ ס'איז א לייוו זאך קומט אויס לויט לויט דעם קומט אויס אזוי ווייל דריי פיר טויזנט יאר צוריק איז געווען אזא קולטשער און דעמאלטס האט עס אויסגעפעלט און איינמאל ס'איז שוין געגעבן געווארן כיוון ש ווי זאגט מען כיוון שנאסרה נאסרה עפעס אזא בחינה אזוי דארף מען זאגן לויט די רמב ם כ'זאג נישט כ'זאג נישט ס'איז אפגעפרעגט חס ושלום באט דאס איז די איידיע וואס מ'דארף מ'דארף מ'זאל עס אויסרעדן כאטש, לויט די רמב ם איז בזמן מתן תורה איז דאס געווען די זאך, און ממילא זאגט די אייבערשטער אקעי, איווען דאו מ'האלט שוין טו טאוזענט ענד עיטין, טו טאוזענט טווענטי טרי, דזשאסט עס נישט קיין קיין בשר בחלב דער רמב ם טוט עס אפילו אויף אסאך מער מעין זאכן אין די תורה, גאנץ אלע קרבנות איז לויט די רמב ם דזשאסט ווייל מ'פלעגט מקריב זיין, און די אייבערשטער זאגט עטליעסט עטליעסט טו עס נאר ביי

איך גיי נישט עסן קיין בשר בחלב נאר וועגן צוויי טויזנט יאר צוריק, דריי טויזנט יאר צוריק האבן געוויסע קולטשער נישט געגעסן. ס'סאונדט נישט אפילינג לאדזשיקלי מיין איך צו זאגן.
אה. יא. אין אדער ווארדס פאר מיך איז אסאך מער לאדזשיקלי צו גיין מיט א סיסטעם אז

משפטים, חוקים, מצוות, און עבודה. דאס איז בעצם כל התורה כולה.
און לאמיר דורכגיין איינס ביי איינס. אקעי, תורות.
תורות, זייער גוט. אקעי, תורות, איך וועל זאגן אין ענגליש און איך וועל עס מסביר זיין. קודם וואס איז תורות מיינט פאנדאמענטל פרינציפלס רילעיטינג טו מענטל און ספיריטשול פרעפערעישאן פרעפערעישאן פאר לייף. דאס הייסט תורות מיינט איידיעס וואס דו דארפסט לעבן מיט די איידיעס.
למשל וואס גייט אריין אין די כלל? אקעי, זייער גוט, סאו לאמיר זעהן. סאו די ערשטע איידיע וואס מען האט געשמועסט יעצט, קבלת עול מלכות שמים, דאס איז די ערשטע איידיע, דאס איז שמע ישראל, און אזוי ווי מ'האט געשמועסט, דאס איז מיינט נישט בעצם לאפוקי איינס צוויי, שמע ישראל מיינט וואס חזל טייטשן, איך בין משועבד, איך מוז פאלגן, דאס איז די בעסטע ווארט צו נוצן פאר דעם, די ווארט פאלגן, איך דארף, איך בין דא, אויף דער וועלט צו פאלגן וואס דער אייבערשטער הייסט מיך טון, איך בין א עבד השם, דאס טייטשט קבלת עול מלכות שמים, ס'איז די ערשטע איידיע, דו מוזט לעבן מיט די קאנסעפט, דו ביסט נישט דא צו אינדזשויען, צו האבן פאן, איך ווייס נישט, היינט איז נישט אזוי פאפולער. מ'איז דא צו האבן פאן להתענג על השם, דאס איז אלעס וועלכע מינע פאן. אקעי, דו וועסט האבן פאן אויב דו וועסט מקבל זיין, ווייל אויב דו וועסט ביהעיוון אויף דעם פארוואס דו ביסט אראפגעקומען וועסטו אוטאמאטיקלי האבן פאן, אזוי ווי א פייגל ווען ער טוט זיין דזשאב האט ער פאן, סאו דו דארפסט זען אזוי ווי א פייגל. איך וויל נישט דורכגיין די גאנצע זאך, באט לאמיר דזשאסט רידן אביסל טייטלס. נאכדעם אחדות, אחדות איז אזוי ווי איך האב געזאגט אלע דיינע כוחות, נישט סתם ביסט א עבד נאר אלעס וואס דו האסט אין לייף, לאמיך מבאר זיין אביסל אחדות, זיין מבאר אחדות, אויך אפילו דאס איז ער מבאר אנדערש ווי די, סאו דאס איז עס, סאו אחדות השם איז סתם ווען מען לערנט עס אין א ספר, מיינט עס אחדות השם, ס'איז נישטא נאך כוחות, ס'נישטא, באט ער איז נישט צופרידן פון דעם, פארוואס? ווייל וואט דאז איט מין טו יו? ביי אים איז אלץ ענדס אפ וואס דארף איך טון, אזוי ווי דו האסט פריער געשמועסט די עיקר איז וואס איז דאס נוגע צו מיר, סאו ביי אים מיינט אחדות אז א מענטש גייט דורכן לעבן אסאך זאכן, א מענטש האט א מענטש א מענטש מען לעבט לעבט זיבעציג יאר גוט ער האט גוטע צייטן און שווערע נישט אזעלכע גוטע צייטן מיט די קינדער מיט די משפחה ער איז געזונט ער איז דאס גייט פון איין פלאץ צום צווייטן ער מוז אנערקענען אז אלעס קומט פון די סעים סאורס און אלעס איז דא פאר די סעים ריזען אים צו מאכן בעסער דאס הייסט אחדות נישט ער זאל טראכטן יו נאו איין טאג איז איז דער אייבערשטער מיט מיר, איין טאג האב איך נישט אזא גוטע טאג, איז דא עפעס א צווייטער וואס מישט זיך אריין דא, עפעס א ס"מ מאכט מיך צרות היינט, נאו נאו נאו, ס'איז די סעים סעים זאך וואס האט דיך געגעבן די גוטע טאג מאכט דיך יעצט א שווערע טאג, איטס אלל די סעים, דיפרענט וועיס, אזוי ווי אזא פאזל, ס'איז איין גרויסע פאזל די גאנצע זאך, ס'איז אסאך פיסעס באט ס'איז איין פאזל, דאס הייסט אחדות, סאו אגעין, די טרעד וואס לויפט דורך זיין זאך איז, מ'רעדט צו מיך, מ'רעדט צו מיין פערסענעל ביהעיוויער.

ר' שמשון רפאל הירש איז זייער אינטו די איידיע אויף סימבאליזם, וואס מיינט סימבאליזם? סימבאליזם מיינט אז ס'דא זאכן וואס די אנערקענסט אין דיין שכל, די לעבסט אזוי א מענטש לערנט מוסר און ער פארשטייט עס און ער טרייט עס אריינצונעמען אין זיין הארץ, זייער פיין, באט די יומען נעיטשער איז אז אויב מ'טוט נישט קיין סימבאליק זאך פאר דעם ווערט עס אפגעשוואכט, דאס איז די פאקט, איינער וועט זאגן, ער זאגט א משל, דאס איז איינע פון זיינע פעימאס משלים, זאגט וואס דארף מען געבן א הענד שעיק פאר א מענטש, זאל מען זאגן דזשאסט העלא, דאס איז זיינע זיינע זיינע זיינע בעיסיק זאכן, זאגט ער אלא מאי, אין אונזערע מציאות פון די בריאה איז, אונז האמער סימבאליזם ווערעווער ווי דו עווער ווי ווי טאלק, אונז ווי אונז רימען זיך די סימבאליזם. יעדער איז יעדער אנערקענט דאס אז מען טרעפט אין די תורה שבת, תפילין, און די אלע זאכן וואס זענען עדות אז אייבערשטער האט באשאפן די וועלט דארפסט טון א געוויסע פעולה צו געדענקן א געוויסע איידיע אדער געוויסע מעשה יציאת מצרים etc. אבער ער מאכט א מורא'דיגע ביג דיעל דערפון און לערנט אזוי אפ רוב תורה.
סאך סאך מצוות, לאמיר נעמען א משל, למשל ביי עדות דא, אוודאי האט ער שבת מיט יום טוב מיט תפילין אבוויעסלי דאס איז אלע זאכן, באט ער גייט אסאך מער פון דעם, לאמיר זאגן כ'מיין ציצית יא, ער גייט חלה, סאו למשל די רמב"ם מאכט זרעים, יא זרעים, באט וואס איז זרעים? ווייל ס'איז נוגע צו די ערד איז עפעס עקסטערע? ביי אים איז די חדש מיט תרומות מיט מעשרות איז אויך עדות, ווייל דו טוסט די אלע זאכן צו אנערקענען אז די אייבערשטער אוינט די וועלט, אייבערשטער איז די באס פון די לענד.
תרומות און מעשרות איז עס ווייל מען האט געדארפט געבן די כהנים און די לוויים זאלן האבן וואס צו עסן, ווייל זיי האבן געארבעט אין די בית המקדש, און עניים אויך מיט מעשר עני. יא, סאו דאס איז די אגב אורחא. יא. פשט איז אזוי, די מצוה, עס רופט זיך אן מצוות התלויות בארץ, מצוות התלויות בארץ איז די תורה האלט אין איין איבערחזר'ן ביי שמיטה כי לי הארץ, און תרומת השם, אויב ס'איז געגעבן געווארן סתם פאר חסד, איז עס נישט תרומת השם, ער האט איינע פון זיינע העדינגס איז זיין חסד, מ'וועט באלד אנקומען צו דעם, באט תרומה איז נישט גמילות חסדים, תרומה איז מער חלה לשם, לשם תרומה, לעצטע וואך געליינט, ראשית עריסותיכם תרימו לשם, ווי קומט אריין לשם מיינט אז דאס דארף ברענגען דיך מכיר צו זיין אז איך בין די אונער פון די לאנד.
יא, א מענטש וואס עסט טבל אדער תרומה איז חייב מיתה בידי שמים, און אויב ס'וואלט סתם געווען אז ס'באלאנגט פאר די כהן און דארף עס געבן פאר א צווייטן אז מיר האבן א גניבה דארף מען צוריק צאלן נישט זעהט מען ס'איז א בין אדם למקום. זייער גוטע זייער גוטע הערה געזאגט יא. סאו דאס איז די עדות סאו עדות איז אלע סימבאליק זאכן וואס מען טוט אום צו דערמאנען זיך די טרוטס וואס דו האסט שוין אין דיין קאפ זאלסט עס איבער'חזר'ן, ווי מען זאגט רבי ישראל סאלאנטער זאגט מען דארף לערנען מוסר בשפתיים דולקות, מען דארף, מען קען נישט סתם אזוי זאגן, סאו דו טוסט מעשים צו דעם, ווען ווען דו טוסט אן תפילין איז נישט נישט סתם דו טראכסט אייבערשטער האט אונז ארויסגענומען פון מצרים, דו ווערט ס'ווערט ביי דיך סאך מער אריינגעבאקן און דו לעבסט מיט דעם.
רבי שמשון רפאל הירש לערנט אפילו אזוי אויף לא תעשה'ס, און זאכן וואס מען טאר נישט טון גייט צו מיט די מהלך פון סימבאליזם וועט דאס לכאורה זיין א חידוש, ניין? כ'וועל געבן א משל אזוי, ס'איז דא א פסוק ווי רבי שמשון רפאל הירש מאכט א מורא'דיגע דיוק אין די פסוק וואס איז ממש שטייט והכהן הגדול מאחיו, פרשת אמור, אשר יוצק על ראשו שמן המשחה, ומילא את ידו ללבוש את הבגדים, את ראשו לא יפרע ובגדיו לא יפרום. טרענסלעישאן, דער כהן גדול וואס איז גרעסער פון זיינע ברידערס, וואס אויף אים איז געגאסן געווארן אויף זיין קאפ די שמן המשחה, און ער איז געווארן אריינגעטרעינט מילא את ידו צו אנטון די קליידער, די ספעשל קליידער, די שמונה בגדים, זיין קאפ זאל ער נישט לאזן וואקסן, און זיינע קליידער זאל ער נישט צורייסן. זאגט רבי שמשון רפאל הירש, ווי קומט אריין דא הכהן הגדול מאחיו אשר יוצק על ראשו שמן המשחה ומילא את ידו ללבוש את הבגדים, סאו חז"ל דרש'נען דערפון אז סיי טאמער איז געווארן מיט די שמן המשחה כהן גדול אדער מיט ריבוי בגדים ווען עס איז נישט געווען די שמן המשחה, אבער זאגט ער על פי פשוטו זאגט ער די צווייטע חלק פון די פסוק איז קומט זאגן פארוואס די ערשטע חלק פון די פסוק. פארקערט, את ראשו לא יפרע, פארוואס? ווייל יוצק על ראשו שמן המשחה, ס'פאסט נישט אז די כהן וואס אויף זיין קאפ האט מען אים געזאלבט, דא האט מען גענוצט אים צו מאכן כהן גדול, סאו גייט מען זיך מתאבל זיין אויף די מת, ווייל ער איז אויך טאקע אגעינסט מיתה, ובגדיו לא יפרום, ווייל עס מילא את ידו את ידו את ידו ללבוש את הבגדים, ער האט ספעשל בגדים גייט ער צורייסן זיינע בגדים? פון די פון די פסוק זעהט מען אז רבי שמשון רפאל הירש ער גייט אויך מיט זייער פשוט מיט די פשוט פשט פון פסוק אבער עס האט א משמעות עס האט א סימבאל סימבאליזם עס נעמט א לא תעשה און ער מאכט א סימבאליזם פארוואס מען טאר עס נישט טון פון די אנדערע זייט כ'וועל דיר געבן א משל רבי שמשון רפאל גייט אוועק פון די פשוטע פשט ווען ס'גייט נישט האבן גענוג משמעות גענוג סימבאליק מיענינג אדער נישט דווקא סימבאליק אין פרשת נח שטייט ביי די מעשה פון חם וואס האט אויפגעדעקט זיין טאטע'ס ערווה דארט שטייט ו. כ'דענק נישט די לשון הפסוק פונקטליך באט ואלה בני נח שיצאו מהתיבה שם ויפת וחם אבי כנען חם אבי כנען רש"י סאו רש"י פרעגט ווי קומט עס דא אריין חם אבי כנען זאגט ער ווייל שפעטער גייט שטיין אין די פסוק אז נח האט געשאלטן כנען ער זאל זיין א עבד דערפאר מאכט די פסוק דא א הקדמה טעקניקלי א הקדמה אז זאלסט וויסן ווער כנען איז חם אבי כנען ווייל שפעטער קומט עס אריין. רבי שמשון רפאל איז נישט צופרידן, ווייל סתם די תורה זאגט א טעקניקל הקדמה, ס'גייט נישט אזוי, זאגט ער ניין, די תורה וויל ארויסברענגען דא אז חם אבי כנען, כנען איז געווען די נידריגסטע פאלק וואס מ'זעהט די תורה האט כמעשה ארץ כנען לא תעשו, מען האט זיי ארויס געדארפט הארגענען, זאגט ער זעהסט פון ווי ס'קומט פון חם, קוק וויאזוי ער האט זיך אויפגעפירט, זיין אייגענע טאטע האט ער אזוי מבזה געווען אדער ערגער, סאו דא זעהט מען אז ער האט גענומען און נישט געוואלט גיין מיט די פשוטע פשט ווייל ס'האט נישט געהאט גענוג מינינג, סאו. יא יא זייער גוט, סאו דאס איז די סוד, איך מיין וואס דו זאגסט יעצט איז ר' שמשון רפאל, לאמיר נעמען כ'האב פיר מענטשן אזוי אגב אורחא, סאו ר' שמשון רפאל הירש איז די תורה, איך מיין ס'איז זייער אימפארטענט פאר אונז דאס צו פארשטיין, די תורה איז געווען אזוי לייוו, איז נישט געווען אזא זאך ווי א פסוק, ס'הייסט דאס איז די חילוק פון אים, אביסל קען מען זאגן ווי די בעלי הפשט. ס'איז, לאמיר זאגן די בריאה, דאס איז די בעסטע משל, די תורה מיט די בריאה איז געווען אויפן זעלבן פאר, וואס מיינט עס צו זאגן, לאמיר זאגן איינער וויל חוקר זיין די בריאה, ער וויל חוקר זיין פלענטס, ער וויל חוקר זיין פיש, פייגלעך, און ס'איז דא היינט ווייסט מען ס'איז דא א איקאוסיסטעם, דאס, דאס, דער חיה עסט אויף יענץ, יענץ עסט דאס, און ס'איז אזוי קאמפליקעיטעד און קאמפליקעיטעד, און מ'קען אויף דעם שטאדיען און שטאדיען וויאזוי יעדע פלענט ארבעט, וויאזוי יעדע גראז ארבעט, סאו. קיינער וועט נישט זאגן אקעי ווייסט וואס דאס איז אזוי אגב אורחא, עס מוז זיין אז עס איז נישט דא קיין מאסקיטאס, מען וועט אויסהארגען אלע מאסקיטאס וועט זיין צרות, קיינ, מען ווייסט דאך נישט פונקטליך פארוואס, באט ס'איז א פעקט, איך ווייס אז מען האט אמאל געוואלט עפעס פייגלעך פאטערן דא, און די ביימער האבן אויפגעהערט צו וואקסן, ס'איז אלעס איז קאנעקטעד און קאנעקטעד קאנעקטעד קאנעקטעד, סאו ביי אים איז געווען זיך יעדע פסוק אין די תורה איז אזוי ווי א פארט פון די בריאה, דו קענסט נישט זאגן דאס איז סתם אזוי אריינגעקומען דא אגב אורחא.
אהא, אקעי סאו ער איז מפרש רוב פון די תורה אויף אינקלודינג לא תעשה'ס און דאס איז א גרויסע חלק פון זיין חידוש די נישט טוהן זאל זיין הגם מען טרעפט עס ביי שבת נישט טוהן מלאכה די עצם נישט טוהן מלאכה איז א עדות א סימבאל אז אייבערשטער האט ארויס גענומען פון מצרים אדער באשאפן די וועלט אבער ער מאכט דערפון כמעט פון אלע לא תעשה'ס מאכט ער די זעלבע איידיע און דאס גייט אריין אין די. כלל פון עדות, קארעקט? רייט, און כ'וועל זאגן נאך מער, וואס ער לייגט אריין אין עדות, וואס דאס איז מיך געווען א גרויסע חידוש, ער נעמט די גאנצע הלכות אבילות, וואס שוין צו מן התורה און צו מדרבנן, באט וואטעווער ס'איז, ער לייגט עס אריין אין די קעטעגארי פון עדות, סאו ס'זאל זיי אנפאנגען פארשטיין וואס איז דא, ווי קומט אריין דא הלכות אבילות, די אלע דינים פון א אבל וואס טאר נישט טון ער האט איסור סנדל און מיט אנדערע זאכן סאו ער טייטשט ביי אים איז אבילות וואס איז די איידיע פון אבילות ס'גייט אריין אין סייקאלעדזשי א מענטש געשעט א טעריבל זאך צו אים און ער האט פילינגס און ער מוז עס ארויסגעבן און אויב מ'טוט עס אינגאנצן איינהאלטן, דעמאלטס זאגט ער, דער מענטש וועט פארלירן זיינע פילינגס, ער וועט ווערן אזוי ווי א שטיין, און זאכן וואס א מענטש, אזוי ווי א מענטש וועט זיך סטארוון צו דעט, עס מיינט ער סטארווד זיינע פילינגס, און די אייבערשטער רעדט צו די מענטש דורך פילינגס, די אייבערשטער קאמיוניקעיט, סאו, דו קענסט נישט אינגאנצן סטארוון די פילינגס, פון די אנדערע זייט, צופיל איז צו זיין צופיל פרי-אקופייד מיט מיט דיינע סעלף פיטי איז אויך נישט קיין געזונטע זאך, סאו וואס איז די עצה? מען געבט דיך סימבאליק וועגן ארויסצוגעבן דיינע פילינגס, סאו לויט אים איז די תורה זאגט איך וויל דו זאלסט ארויסגעבן דיינע פילינגס און געב עס ארויס סימבאליקלי, צורייס דיך דיינע צו ווייזן יא איך בין זייער סעד, טוה נישט אן קיין שיך און נאך זאכן, זיבן דרייסיג, מען געבט דיך עקשנס, לויט לויט אים סימבאליזם איז אזא יסודות'דיגע זאך אז ס'איז אזוי ווי א ס'איז איך מיין מ'קען כמעט זאגן אז ס'עפעס א נייע סייקאלעדזשי די גאנצע סימבאליזם אז א מענטש וואס האט טאטס און איידיעס מוז עס ארויסברענגען אין אלל עריעס אוו לייף אין א סימבאליק פעשען. און די אמת איז אז מ'טראכט אריין טיף איז ער גערעכט, א מענטש פאטשט מיט די הענט, א מענטש טאנצט, דאס איז אלעס עקשנס, נאר וואס דען, סאו פאר סאם ריזען און ווען עס קומט צו מצוות ווערט מען סאמהאו שיי אויף און זאגט נא דאס איז העכערס, די עולמות עליונים, ס'איז דא זאכן וואס יעדער איז מודה ישיבת סוכה באט לויט אים איז דאס די גאנצע סאו די. אדער איז עס ביידע ס'איז נישט קיין סתירה איינס מיט. יא באט די קבלה דאס איז די זאך וואס האט אים געבאדערט אזוי שטארק אז די קבלה האט האט אונז געראבט פון די סימפל סימפל זאך פארוואס דו זיצט אין די סוכה בצילא דמהימנותא וואס דארפסטו יעצט פריען.
ער שרייבט אקעגן קבלה?
זייער זייער סאטל. ווייל ער איז דאך געווען א גרויסע עניו, און ער האט קיינמאל נישט געשריבן, ער איז געווען א מורא'דיגע פערסאנאליטי, אן ענוותן מופלא, באט אזוי באהאלטענערהייט צווישן די שיטות, איך איך טריי עס ארויס צו כאפן פון אים, איך טריי עס צו זעהן אין זיינע ניינטין לעטערס, אזוי היער ענד דער, וואס גיבט אזוי א קליינע קיצל, גיבט אזא קליינע ציפ, ער שרייט איך פארשטיי נישט זאגט ער ווי פארשטייסט אז אלעס גייט מיט סימבאליזם די גאנ די גאנצע לעבן איז איז דאס און ווען עס קומט צו די תורה שטאט זאגן איך זיץ יעצט אין א סוכה און פסולת גורן ויקב צו פארשטיין אז איך בוי נישט מיין לעבן נאר דער אייבערשטער פירט מיין לעבן און איך בין זיך מכניע צו אים און דאס גייט דיך געבן לעבן פאר א גאנץ יאר צו טראכטן מיט די סימבאליזם מאך פון די סוכה א לייוו זאך וואס דו קענסט יוזן, אינסטעד אוו דעם קומסטו אריין מיט די גארטל און דו שאקלסט דיך און דו שאקלסט דיך, באט וואט דאס די סוכה מין טו יו? I mean די תורה זאגט די טעם פון מצוות סוכה למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי, עקזעקט, אבער ער גייט גיין ווייטער און אויך מאכן א געוויסע פשט ווייל ער האלט סימבאליזם איז די וועג און זאגן וואס די סכך איז מסמל, וואס די ווענט ווערן געמאכט פון דעם איז מסמל, און ער גייט אזוי ווייטער פון נעמען אלע הלכות און מאכן סימבאלס פון אלע הלכות פארוואס

ווען איך, די בעיסיק יסוד פון מצוות, וואס דארף די מצוה זיין פאר דיר, דאס איז די יסוד, דאס הייסט ס'איז נישט אויף די דיטעילס, דזשענעראל, וואס דארף סוכה מיינען, וואס דארף סוכה מיינען פאר דיך, ס'קען מיינען סוכה אזוי ווי, אזוי ווי לאמיר זאגן אזוי ווי שעטנז, וואס ער אליין זאגט אז דארטן טאקע מיינט עס נאר פאלגן אן פארשטיין, חוקים. חוקים, מ'וועט באלד אנקומען צו דעם. אדער באלאנגט עס צו די קעטעגארי אוו עדות, וואס עדות מיינט ס'איז דא איידיעס, יסודות'דיגע איידיעס וואס דו מוזט לעבן מיט דעם, באט דו מוזט דיך קאנסטענטלי רימיינדן פון די איידיעס, ווייל ס'איז איידיעס וואס דו גייסט אויפן גאס, ס'דאזנט, די, די לייט פון די גאס פלעשן נישט אויף דעם, און דו זעסט עס נישט, סאו דו מוזט דיך די גאנצע צייט און מען זאגט, מען קען זאגן א שיינע זאך, אז דער פשט וואס ער האט געזאגט איך דארף שטערן, אזוי ווי ביי די ישיבות איז דא א מוסר סדר, ביי אים ווען ער איז געגאנגען אין סוכה דאס איז געווען די מוסר סדר. יא, חזון איש האט געהאלטן אז די בלאט גמרא איז די מוסר סדר. יא. אקעי וואטס די נעקסט? מ'גייט נעקסט, אקעי די נעקסט קומט, דאס איז יעדע איינער, נאובאדי ארגיוס וויט דעט, דאס איז רמב"ם אקראס די באורד, יעדער פארשטייט ס'איז דא זאכן וואס הייסט משפטים, און עס איז אפגעטייטשט אין ענגליש דעקלערעישאנס אוו דזשאסטיס טאווארדס יומען ביאינגס. סאו, ער זאגט א זייער שיינע זאך. ער זאגט ס'איז דא זאכן, ער טיילט עס איין אזוי, דזשאסטיס, כלפי דיין חבר, איז זייער איזי צו פארשטיין. פארוואס? מה דעלך סני לחברך לא תעביד. דו פארשטייסט אז ס'מאכט סענס אז מ'קען נישט גנב'נען פון א צווייטן, ווייל דו ווילסט נישט אז יענער זאל גנב'נען פון דיר, יא? סאו, פארוואס פארשטייט מען משפטים? וויבאלד ס'איז טאווארדס א צווייטע יומען ביאינג וואס איז פונקט ווי דיר, איז עס זייער איזי צו רילעיטן צו דעם. עני זאך וואס האט צו טון מיט א צווייטע חבר, לפני עור לא תתן מכשול, לא תקום, לא תטור, יא. אקעי, יעצט לאמיר גיין צו חוקים. חוקים לויט אים איז א צווייטע פארט פון משפטים, זייער אינטערעסאנט ווי אזוי ער קעטעגארייזד עס, חוקים מיינט לויט אים law of righteousness towards those beings וויטש אר סאב-ארדינעט טו עי מען, סאו א מענטש קען נאר רילעיטן פילינגס אויף זאכן וואס זענען אויף זיין פאר, איך בין א מענטש, יענער איז א מענטש, און פונקט ווי איך וויל נישט מען זאל מיך שלעכטס טוהן און מיך בא'גנב'ענען און טערארסירן. האו אבאוט. איין מינוט, כ'בין נישט זיכער איך פארשטיי די איידיע וויאזוי ער לערנט אפ משפטים. מ'קען אנקוקן פון צוויי וועגן. דו האסט פריער דערמאנט אז איך וויל נישט יענער זאל גנב'ענען פון מיך וועגן דעם גנב'ע איך נישט פון אים. אזעלכע זאכן וואס האבן צו טוהן וואס מ'רופט בין אדם לחבירו איז זייער איזי צו פארשטיין. פארוואס איז עס איזי צו פארשטיין? ווייל א מענטש א מענטש קען נישט פארשטיין וואס א וואס א וואס א וואס א כ'ווייס נישט וואס א עלעפענט טראכט וואס א וואס א דאנקי טראכט אבער א זאך וואס איז א מענטש פארשטייט וואס א צווייטע מענטש טראכט ער ווייסט אז ס'טוט מיך וויי ווען מ'געט מיך א ציפ סאו מסתמא טוט יענעם אויך וויי סאו משפטים איז אזעלכע טייפ אוו מצוות וואס איז זייער איזי צו פארשטיין ווייל ס'איז רילעיטעד צו מענטשן פונקט ווי דיר. יא אבער איך איך פארשטיי אז איך האב נישט ליב ווען מ'פייניגט מיך ס'טוט מיך וויי סאו וויל איך עס נישט טון פאר די בהמה ס'טוט אים אויך וויי.
גוט, זייער גוט, יעצט אין הכי נמי, דאס קען טאקע זיין באלאנגט טאקע זייער גוט, יענץ באלאנגט טאקע נישט צו חוקים, ווייל דאס פארשטייט מען, סאו חוקים מיינט. ער לייגט אריין צער בעלי חיים אין משפטים למשל?
איך מיין אז ער לייגט אריין אין מצוות. אה, ס'איז מיר נאכנישט אנגעקומען צו דעם. נאכנישט אנגעקומען, יא. חוקים, משפטים, אה, חוקים האט צוטון מיט זאכן וואס איז לאמיר זאגן לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו, אדער לא תלבש כלאיים, זאכן וואס האט צוטון וואס דו קענסט נישט רילעיטן צו די ריזען ווייל ס'איז נישט קיין, דו טוסט עס נישט צו א מענטש דו טוסט עס צו א אנדערע אבדזשעקט צו די ערד אדער צו די פלענטס צו די אנימעלס.
סאו סאיז יא די ענימעלס פריער האסטו געזאגט די ענימעלס גייען. ניין אבער נישט די ענימעלס פון פון צער. לאמיר נעמען. אסאך זאגן געוויסע ראשונים האט צוטון מיט צער ווייל די שור גייט שנעלער ווי די חמור אדער פארקערט און ס'פייניגט די אנדערע. אזא פשט איך ווייס. אקעי וואס נאך לאמיר. אבער שעטנז איז א גוטע משל.
פארוואס זאל איך נישט אנטון שעטנז? סאו די רמב"ם וועט האבן זיין עבודה זרה טעם.

אדער זאכן וואס האט צו טון מאכלות אסירות, אלע כל בהמה טהורה תאכלו, די פיש וואס מען קען נישט עסן, די שרצים, איז די אלע זאכן קומט מען מיט סברות אדער וואס איז מזיק די באדי, אדער ס'איז מזיק די נשמה. אקעי די מזיק די באדי איז נישט עפעס וואס עפילד עני טיים צו מיך אבער איך זעה אז מען קען נישט איגנארן די פעטערן וואס מען טרעפט אין מאכלות אסירות אז ווילדע זאכן טאר מען נישט עסן און די וואוילע זאכן וואס עסן גראז מעג מען יא עסן. מ'קען דאס נישט איגנארן, דאס איז שטארצט ארויס סיי ביי חיות סיי בהמות און סיי ביי פיש, אלע זאכן, סאו זעט אויס אז די תורה קוקט עס אן ווי אז מ'נעמט עסט פלייש פון א שלעכטע נטיות קען עס אריינגיין אין די באדי פון די מענטש. יא רייט זייער גוט, סאו לויט אים איז חוקים, זייער גוט געזאגט, חוקים איז נישט מער ווי די אייבערשטע איז דיך מגלה סערטען זאכן וואס דו וואלסט נישט אליינס געוואוסט אזוי שנעל, ווייל ס'איז נישט מיט א צווייטע מענטש, ס'איז מיט א אנדערע. באט ס'קען אויך האבן א לאגיק מיט א סימבאל אפילו. זייער גוט, יא. ס'איז מער די איידיע איז אז ס'איז, לאמיר נעמען למשל א איסור פון הקפת פאת הראש, אדער איסור פון זיך חובל זיין בעצמו, ס'איז זאכן וואס איז נישט אזוי אבוויעס, מ'דארף, מ'קען נישט אליינס פארשטיין, אבער נאכן מ'קען עס מסביר זיין אביסל, דאס איז לכאורה די גדר פון חוקים לויט אים, סינס איטס נאט די מען ענד מען, נאר ס'איז סאמטינג דעטס סובארדענעט טו מען, ממילא איז עס נישט אזוי סעלף אנדערסטוד. אקעי, מיר גייען צו די נעקסטע, מצוות, מצוות רופט אן קאמענדמענטס אוו לאוו, דאס מיינט זאכן וואס ס'האט צו טון מיט גיין די וועגן פון די אייבערשטער? יא. מה הוא רחום אף אתה רחום? זייער גוט, ללכת בדרכי השם, גמילות חסדים, קבורת מתים, כיבוד אב ואם, גייט אריין אין דעם. איז למשל א גוי, לאמיר נעמען א גוי, א גוי איז נישט מצווה אויף כיבוד אב ואם, מ'זעט נישט אזא זאך, משפטים איז א גוי יא מצווה, סאו וואס זעט מען פון דעם? אויב ס'וואלט געווען א זאך וואס איז סימפל, למה לי קרא סברה היא, דעמאלטס וואלט א גוי אויך געווען מצווה אויף דעם. סאו ס'מוז זיין אז דאס געהערט מער צו גאוינג אוט אוו יאר וועי ווערסוס קאמענדמענטס אוו לאוו, ביאינג עבאוו די בעיסיקס, נארמס, משפטים מ'רופט עס נארמס אוו לייף, דאס איז שוין, למשל ער נעמט די זאך פון קימה והידור בפני זקן, דאס איז א זאך וואס ס'איז שוין א יו גאוינג עקסטרע מייל. און למשל דא האט ער דא, ענווייראמענט, איינע פון זיינע זאכן, אין מצוות, הידבק בחכמים, קניית חבר, מניעת חרם מביתו נישט אריין נעמען, זיך היטן בחוקות הגוים. אקעי לאמיר גיין עס איז זייער אינטערעסאנט ער לייגט אריין אין מצוות א פלא'דיגע זאך. קידושין ונישואין, חתונה האבן, מורא'דיגע זאך, איך מיין אז ער איז די ערשטע וואס האט דאס אזוי קעטעגארייזד, סאו פאר אים, איינער וואלט געזאגט פריה ורביה, ווי באלאנגט עס? וואס איז דאס משפטים? א גוי איז נישט מצווה אויף פריה ורביה, שטייט אין גמרא אזוי בפירוש. סאו חוקים זיכער נישט עדות וואס דאס איז ביי אים דו ביסט דא דו ווילסט אראפ ברענגען דו ווילסט סיי די ווייב און סיי די קינדער חינוך הבנים איז אויך ביי אים מצוות יו גיווינג אוועי יו גאוינג עקסטרע דו ווילסט משפיע זיין דו ווילסט מחנך זיין דיינע קינדער דו ווילסט העלפן דיין ווייב דו ווילסט העלפן א צווייטן דאס איז ביי אים אין איין קעטעגארי פון גמילות חסדים דאס איז קידושין נישואין ס'איז א פארם פון גמילות חסדים. בעסיקלי מצוות איז טוהן איבעריגע זאכן וואס סתם אזוי, עס איז נישט סעלף אנדערסטוד אז מען מוז עס טוהן, דאס הייסט לאמיר זאגן אן א תורה, א מענטש פארשטייט ער קען נישט גנב'ענען, אבער ער פארשטייט אבער נישט אז ער דארף זיך אויפשטעלן פאר א אלטע מענטש, איטס א נייס טינג טו דו, וואס די תורה זאגט דו, דו איט. זייער גוט. נעם דא, אכילת פועל ממלאכתו, דאס איז ביי אים תורה זאגט אז דו נעמסט אריין א וואורקער לאז אים עסן. בי א מענטש. בי א מענטש. אקעי לעטס פוט איט דעט וועי. מצוות איז בי א מענטש. זייער גוט. מצוות פריקה טעינה, מצוות הלוואה, מצוות איסור ריבית, צוריק צו געבן די משכון, די אלע זאכן, ס'איז. בי א נייס גיי, אנדערע. שוין, האסט עס גוט געזאגט. לאמיר גיין צו די לעצטע זאך. די לעצטע זאך איז פיינעל זאך איז עבודה. איין מינוט, ער ער איז, פאר מיר גייען, איים סארי, ער איז דאך געקומען פון דייטשלאנד, דארטן זענען דאך געווען מורא'דיגע מענערס, און איך האב געהערט גראדע אמאל איינער געזאגט אז מענערס איז די אינווענשאן פון די עליט אז די מידל קלעס זאלן איינזיצן. אקעי, שוין, סאו סאו די לעצטע זאך, די פיינעל זאך איז עבודה, יעצט עבודה איז אבוויעסלי די עבודת בית המקדש קרבנות, זייער זייער גרויס, גאנץ ויקרא, און בזמן הזה איז תפילה, ברכות, דאווענען. סאו עבודה איז איך וואלט געזאגט די בעסטע ווארט איז זיך צו ריטשארדזשען, אזוי וואלט איך געזאגט. דו קענסט פרעגן א קשיא איי דאס איז אויך אויף דעם. ס'איז אביסל לכאורה לעניות דעתי, איך מיין איך ווייס נישט פונקטליך די, ער רופט עס באמת די גאנצע זאך פון דיוויין סערוויס איז נאר צו נאכאמאל איבערחזר'ן וואס מיין תכלית איז, וואס מיין תפקיד איז, פארוואס בין איך דא, און תפילה ביים דאווענען איז נישט צו בעטן, כ'מיין ס'איז איינע פון די זאכן מען בעט, איך וויל דאס איך וויל יענץ, אבער די מעין תכלית פון תפילה איז זיך אליינס דזשאדזשן, אזוי ווי פילאלטי, לויס פניך לא פיללתי, ס'מיינט א מענטש דזשאדזשט זיך, ער שטייט און ער מאכט א חשבון הנפש, פארוואס בין איך דא, וואס טו איך, וואס טו איך נישט, דאס איז תפילה.

ווען א מענטש בעט פאר זאכן איז אויך ער טראכט פאר זיך אויב איך וועל האבן די זאכן וועל איך קענען בעסער ביהעיווען וועל איך קענען בעסער טון מיין תפקיד, דאס איז אזוי ווי מ'זאגט ער רעדט זיך אויס, ער רעדט זיך אויס צו די אייבערשטן, באט דאס איז נישט די איינציגע זאך. ער אפיעלט צו די דזשאדזש, די אייבערשטער וואס איז די דזשאדזש. רייט רייט, סאו לויט אים איז די ס'איז אזוי ווי א משל למה הדבר דומה, לאמיר זאגן איינער ס'איז דא א גרויסע קאמפעני, ס'האט אסאך עמפלויאיס, וואס דארפן, וואס מוזן האבן דזשאבס און דאס, און איינמאל א חודש מאכט מען א מיטינג, און מ'רעדט דורך און מ'געבט ענקארעדזשמענט, און פארט פון די דזשאב פון די מענטש איז צו קומען צו די מיטינג, דאס איז פארט פון זיין חיוב, סאו פארט פון די פון די פון די חיובים פון א מענטש איז צו קומען צו תפילה און צו די אלע זאכן, אזוי קען ער מאכן אן אקאונטינג צו א בוקקיפינג ווי ער האלט וואס ער טוט צו ער פאלגט צו ער טוט די אלע זאכן פון די משפטים ווי ס'דארף צו זיין צו ער טוט די עדות ווי ס'דארף צו זיין און די חוקים וואטעווער ס'איז א בוקקיפינג ווי מ'זאגט פון חפץ חיים די משל די סיי ווי געזאגט מ'דארף מאכן א עפעס יעדן טאג כ'הייס איינמאל א חודש מאכן א חשבון הנפש האט ער זיך אמאל אויסגעדרוקט אזוי כ'פארשטיי נישט זאגט ער, די קלענסטע ביזנעס אין די וועלט האט דאך א בוקקיפער. רואה חשבון, וויאזוי קען זיין אזא גרויסע ביזנעס א מענטש טוט און נישט האבן קיין שום בוקקיפינג, דאס איז עס, תפילה איז א בוקקיפינג טיים, זעהן וואס דו טוסט וואס דו טוסט נישט, און וואס דו קענסט בעסער זיין, און בעטן די אייבערשטער, ווי דו זאגסט אפיעלן צום דזשאדזש, פליז גיב מיך דאס אזוי זאל איך קענען בעסער זיין, זאל איך קענען יוזן מער ריסארסעס, אזוי ווי דו גייסט צום באס ביי די מיטינג פאר איינמאל א חודש, זאגסט אים, איף יו גיוו מי א סעקערטערי דען מעיבי ווי קען הייער די סעילס און אפשר די דזשאדזש וועט אויסהערן אז נישט, די דזשאדזש זאגט, די באס זאגט אז נישט איז נישט, באט דו האסט א חיוב צו זאגן פאר די באס וואס דו פילסט איז בעסער פאר די ביזנעס, ווייל דו ביסט דאך דא נאר אים צו סערוון, דו האסט דאך די גרויסע קאמפאני, דו ווילסט מאכן בעסער די קאמפאני, זאגסטו איי טינק איי קען בי מאר פראדאקטיוו איף יו וויל גיוו מי אן עקסטרע סעקרעטערי. זייער שיין. יעצט לאמיר אריבער גיין צו א אנדערע באקאנטע זאך פון רבי שמשון רפאל הירש, דאס איז א שיטה פון תורה עם דרך ארץ. סאו כ'מיין קודם דארף מען דעפיינען וואס די ווארט דרך ארץ מיינט, און נאכדעם קען מען זעהן וואס תורה עם דרך ארץ מיינט. יא, סאו דרך ארץ האט זייער זייער א ברייטע מינינג אין רבי שמשון רפאל הירש'ס פילאסעפי. דרך ארץ מיינט ביי אים אלעס וואס די אייבערשטער האט צוגעשטעלט אין די בריאה, און ס'מיינט אויך די דעוועלאפמענטס וואס די אומות העולם האבן צוגעשטעלט, סאו לויט אים דו טוסט זיך ווען דו זעסט אז ס'דא און די אייבערשטער האט געמאכט אז די עולם זאל פארשטיין סייענס, מעט, בייאלאדזשי, דארפסטו עס אנקוקן ווי ס'איז א רעוועלעישאן ווי די אייבערשטער האט עס געברענגט אין די בריאה, וואס דאס איז רופט ער אן דרך ארץ, דרך ארץ מיינט עני זאך וואס איז דא אין די בריאה ביסיידס די תורה, סאו דרך ארץ איז וואסט, ס'איז אלעס ביסיידס תורה. ביסיידס די איך מיין גמרא מיט ש"ס בבלי וואטעווער ס'איז איז דרך ארץ, לענגווידזש, סייענס, פאעטרי, אדער קענסט אפילו זאגן עקסערסייז, העלט, אלעס וואס איז עוועילעבל, אלע נאלעדזש וואס איז עוועילעבל, אלעס אלעס וואס איז דא, וואס איז וואס ער קוקט עס אן, וואס די אייבערשטער האט עס געברענגט אין די בריאה, די אייבערשטער האט געמאכט מענטשן זאלן טראכטן פון דעם און ס'זאל ס'זאל אראפקומען אזא אזא סקול צו אזא דעוועלאפמענט פון טראכט. סאו פון זיינע כתבים זעהט אויס אז ער האט פארשטאנען תורה עם דרך ארץ אלס די איידיעל, א לכתחילה, דאס איז די וועג ווי ס'דארף גיין, און ס'דא אבער פון די אנדערע זייט, ס'דא מיין איך ר' שמעון שוואב וואס איז געווען די רב אין די יעקישע קהילה, ער האט געשריבן אמאל א ארטיקל אז ניין ס'איז נאר געווען פאר זיינע צייטן אין דייטשלאנד, אבער בעצם איז ער מסכים ניין תורה תורה תורה און גארנישט עפעס אנדערש. יא ס'איז אמת אזוי ס'איז דאך אזוי סאו סאו איך איך קוק עס אן אביסל ווי רבי שמשון רפאל הירש האט געזאגט אן איידיעל וואס איז זייער זייער שווער אויסצופירן למעשה ס'איז אזוי ווי מ'קען זאגן אדם הראשון לפני החטא ער האט געהאט אין זיך די איידיע וואס ווייל ביי אים איז געווען די גאנצע בריאה איז געווען קאנעקטעד מיט די אייבערשטער, אלעס איז געווען קאנעקטעד, סאו ער האט גערעדט אזא מדריגה וואס מען קען זאגן אדער ימות המשיח אדער אדער ממש אין די תקופת הנביאים, וואס א מענטש האט געקענט אלעס דיידזשעסטן, א מענטש האט געקענט דיידזשעסטן און וויסן אלע חכמות און אלעס און נאך אלץ זיין קאנעקטעד און קיפן און היטן די תורה מיט מיט תכלית השלימות מיט די דקדוק המצוות, און נישט נישט האבן קיין אינפלוענס אדער נישט נישט אינפרינדזשן אויף די קיום התורה והמצוות. און סאו ער האט גערעדט אין אין איידיעל, למעשה וואס איז געשען איז ס'איז דורכגעגאנגען הונדערט יאר פון זיין קהילה, און ס'האט זיך אויסגעוויזן, און לויט אים איז צו סטאדיען צו זיין א דאקטער אדער א לויער איז נאטינג ראנג, ווייל דאס איז די אייבערשטער'ס בריאה, ס'איז נישט דו טוסט עפעס, ס'איז נישט עפעס א זאך וואס איז אינדרויסן פון די רשות פון די אייבערשטער, דו טוסט עס אונטער זיין פליגלעך ווי מ'רופט עס, סאו. וואס איז געשען איז, ס'איז זייער טיארעטיקל, ס'איז נישט פראקטיקל, וואס געשעט איז אזוי, דו גייסט אין קאלעדזש, דו טרעפסט מיט גוים וואס גלייבן נישט אין די תורה, גלייבן נישט אין די אייבערשטער, זיי האבן נישט די, ווי מען זאגט, די עדות מיט די חוקים וואס זאלן האלטן די מענטשן אין די ראמען, סאו וואס ער האט געזאגט איז געווען, ווי זאגט מען, אזא דריעם, א דריעם, באט די אמת דארף געזאגט ווערן, סאו מ'טאר נישט, לעניות דעתי איז אזוי, איך מיין אז דו ווילסט הערן מיין אפיניען, מיין פערסענעל אפיניען איז אזוי, קען זיך נישט איינרעדן אז ער איז אין די מצב וואס ער קען טאקע דיידזשעסטן ער קען סטאדיען מוזיק און מעט און סייענס און נאך און ענדיגן ש"ס אויכעט און אלעס ס'איז סאמהאו אונז זענמיר נישט קעיפעבל אוו דואינג איט על כל פנים נישט אין יעצטיגע תקופה באט ס'מיינט נאכנישט אז מ'טאר נישט וויסן וואס די אמת איז, און מ'דארף וויסן אז די שלימות פון א מענטש, פון א פון א ווי ער רופט עס מענטש ישראל, איך ווייס נישט וואס עס געט א טעכנישע טערמינאלאדזשי, ישראל איז נאך א מדריגה נאך א מענטש, סאו די שלימות פון א פון א פון א פון א מענטש ישראל איז דעפענעטלי צו פארשטיין די אייבערשטער'ס גאנצע בריאה בשלימותו, די גאנצע בריאה, די גר"א למשל האט אויך אזוי געהאלטן, די גר"א האט געלערנט אלע חכמות וואס איז געווען עוועילעבל, ער האט געלערנט מעט, ער האט געשריבן א גאנצע בוק אויף טריגאנאמעטרי, און ער האט געטרייט צו סטאדיען וויפיל מען האט נאר געקענט, אין זיינע צייטן איז עס נישט געווען פאפולער, באט ער האט אזוי געהאלטן, און היינט פונקט ווי מען באהאלט עס פון ר' שמשון רפאל הירש באהאלט מען עס פון אים אויכעט, אבער דאס איז געווען באמת ער געווען אין די זעלבע פרעימווארק. ר' שמשון רפאל הירש קען מען נישט באהאלטן, אבער מען טרייט צו אפאלאדזשייזן דעמאלטס אהער אהין, אקעי סאו האו קען ווי פיניש איט אפ. יא סאו וואס איך וויל זאגן איז אזוי, למעשה וואס מ'קען ארויסנעמען למעשה פון ר' שמשון רפאל הירש'ס מהלך, צוויי פוינטס, קודם כל אז מ'קען טון די, מ'קען לערנען תורה און טון מצוות און עס האבן, ס'זאל האבן א לייוו מינינג אן קיין קבלה, ווייל היינט וואס איך פארשטיי איז די עולם זעהט איין אז יעדער וואס וויל עפעס האבן א חיות אין טוהן מצוות מוז אריינמישן קבלה, און ס'איז א גרויסע מיסטעיק, עס פעלט אינגאנצן נישט אויס, מען קען אין יעדע מצוה טרעפן טעמים אדער סימבאליזם'ס ווי ער רופט עס, וואס דאס האט קיין שום שייכות מיט קבלה, ס'איז פשוט די פלעין מינינג פון די פון די פון די פון די מצוה, און ס'זאל געבן א מענטש א שאקלט לולב, צו ער זיצט אין די סוכה, צו טוט אן תפילין, צו ציצית, זאל אים געבן א חיות מיט א שמחה, דאס איז איין זאך, און די צווייטע זאך איז, ווי זאגסט טוב תורה עם דרך ארץ, אז א מענטש זאל נישט פילן אז ער טוט א זאך, לאמיר זאגן א מענטש טוט עקסערסייז, אדער א מענטש לערנט זיך מיוזיק, זאל נישט פילן ווי דאס איז נישט פארט, ביז יעצט, יעצט איז ער א איד, און יעצט טוט ער זאכן אזוי ווי צו רילעקסן, וואס דאס איז נישט יעצט טוט מען יעצט טשיט מען אביסל, חס ושלום, דאס איז די שלימות האדם, נאר וואס דען, דו קענסט דיך נישט, קענסט נישט זיין ביזי מיט אלע מיני שלימות'ן, סאו האסטו געפיקט איין זאך, דו האסט ליב מיוזיק, האסט ליב דאס, באט דאס איז די אייבערשטער'ס פלאן, פיל נישט גילטי, דאס, דו טוסט עס עניוועי, סאו פיל נישט גילטי ווען דו טוסט עס, ווייל דאס איז די אייבערשטער'ס פלאן, די אייבערשטער'ס פלאן איז א מענטש זאל זיין געזונט, א מענטש זאל זאל זאל זאל קענען לייענען גוט, ער זאל פארשטיין זאכן אין די וועלט, ער זאל וויסן וואס טוט זיך, דאס איז די אייבערשטער'ס פלאן.